און פרשת בא איז די מאמר הייבט זיך אן בעצם ביום הזה יצא כל צבאות ה' מארץ מצרים ס'איז א דף ס' טור א' בעצם ביום הזה יצא כל צבאות ה' מארץ מצרים הנה אומר הזל על חנה ביום שברא הקדוש ברוך הוא את סלומו לא היה אדם שקרא אל הקדוש ברוך הוא צבאות עד שבאת חנה, אזוי זאגט די גמרא אין ברכות, אז די ערשטע וואס האט אנגערופן דעם אייבערשטן מיטן נאמען צבקות איז געווען חנה. דהיינו שהיא פתחה תחילה לקרות הקדוש ברוך הוא הוויה צבקות. ואמר הקדוש ברוך הוא עתיד בן שלך לפתוח בנבואה בשם זה, כמו שכתוב ויאמר שמואל כה אמר השם צבקות פקדתי. און ווער האט אנגעהויבן דעם ענין, ווער האט ווער האט אנגעהויבן מגלה זיין, אויפגעעפנט דעם ענין אז די אייבערשטער ווערט אנגערופן צבקות, דאס איז געווען חנה. און די אייבערשטער האט אים מבטיח געווען אז אז שמואל וועט ממשיך זיין וועט אויכעט וועט אויכעט אנהייבן זיין נבואה מיט דעם נאמען והנביאים דער אלטער רבי וויל זאגן איז אז פאר חנה עס הייסט אין תורה שבכ אין תורה שטייט נישט דעם ענין פון השם צבקות השם צבקות איז א ענין וואס האט זיך אנגעהויבן דורך חנה און דורך און דורך די נביאים חנה איז געווען אם אם שמואל איז געווען אם אם הנביאים זי האט אנגעהויבן דעם שם דעם שם צבקות, און שמואל האט עס ממשיך געווען, והנביאים האחרונים ניבאו בשם זה, ובפרט חגי, זכריה, ומלאכי, יותר מכולם. דאס הייסט אז וואס ווייטער די דורות זענען אנגעגאנגען, האט מען מער און מער גענוצט דעם שם השם דעם שם צבקות. אין תורה שבכתב אין חומש איז דאס בכלל עקזיסטירט נישט דעם שם צבקות. דער ערשטער וואס האט אנגעהויבן רופן דעם נאמען איז געווען חנה. און שמואל, און די אייבערשטער האט א ספעציעלער ענין אז שמואל וועט אויכעט נוצן דעם נאמען, ס'איז א ספעציעלער הבטחה וואס די אייבערשטער האט אים מבטיח. אבער אן דעם וואלט שמואל נישט געזאגט, ס'איז א ספעציעלער נאמען וואס דארף האבן א ספעציעלער זכות צו האבן א שייכות מיט דעם נאמען, דער אייבערשטער האט איר געזאגט אז מצד דעם וואס זי האט אנגעהויבן דעם ענין וועט שמואל אויכעט אנהייבן מיט שם צבקות, און בשעת ס'איז געקומען צו, און אפילו אין די נביאים גופא איז נישט געווען אזא. גענוצט דער נאמען האט זיך נישט גענוצט אזויפיל, ביז ס'איז געקומען נביאים האחרונים האט מען מער גענוצט דעם שם, ובפרט חגי זכריה מלאכי, דאס איז נאך די לעצטע נביאים, רמב ם זאגט אז חגי זכריה מלאכי איז געווען פון די לעצטע, כ'מיין אז דער רמב ם נוצט א לשון אויף מלאכי אז ער איז געווען אחרון שבנביאים, האחרון שבכולם, געווען די לעצטע נביאים, איז זיי האבן דאס גענוצט נאך מער פון אלע, און וואס ווייטער די דורות זענען געגאנגען וואס מער און מער האט מען גענוצט דעם נאמען הוויה צ דעם נאמען צבקות. וקיימא לן דצבאות מן השמות שאינם נמחקים און דארטן איז דא א מחלוקת אין גמרא אין שבועות רבי יוסי האלט אז צבאות איז נישט פון די שמות איז איז א איז נישט איז נישט קיין שם המיוחד שמות שאינם נמחקים וואס זענען די שמות וואס זענען מיוחד וואס מ'נוצט זיי לגבי דעם אייבערשטן איז דא א איסור מחיקה איסור מחיקת השם אבער די נעמען למשל דער שם שלום וואס שלום קען גיין אויפן אייבערשטן שלום שלו אבער אמאל קען מען עס נוצן נישט אויפן אייבערשטן ס'איז נישט קיין מיוחד פאר אים דארטן נישטא קיין איסור מחיקה.

און חנה איז געווען אליין א נביא, און חנה האט דאס געזאגט אלס אלס אם פון שמואל, און אויכעט ווען האט מען מער גענוצט דעם נאמען, וואס ווייטער אין די תקופה פון נביאים, און ספעציעל ביי די לעצטע נביאים, וואס איז וואס איז דער שם מיוחד וואס איז שייך דווקא נביאים, דווקא צו די לעצטע נביאים. און פריער גיט דער אלטער רבי א הקדמה ומתחילה יש להקדים ענין השמות מהו, אויף צו פארשטיין וואס איז די ספעציעלקייט פון די ענין פון צבאות גיט ער פריער א הקדמה וואס איז דער מושג פון שמות, גם מעלת שם המיוחד שם הוויה על שאר השמות ואחר כך יתבאר אם ירצה השם ענין שם צבאות שפעטער וועט ער מסביר די מיוחד פון שם צבאות איז הייבט ער אן הייבט אן די אלטער רבי וועט מען וועט מען לערנען א קטע ווי די אלטער רבי מבאר וואס איז דער מושג פון שמות בכלל און דערנאך וואס איז דער ספעציעל פון שם צבאות זאגט הייבט אן די אלטער רבי אזוי. הנה ידוע שמהותו ועצמותו של האין סוף ברוך הוא פשוט בתכלית הפשיטות ולא שייך כלל במהותו ועצמותו ענין התוארים שנמצאו שכינו לו יתברך בתורה ובדברי הנביאים ובדברי רז"ל די גאנצע מושג פון שמות איז בעצם נישט שייכות לגבי דעם אייבערשטן אליין אייבערשטער אליין איז פשוט פון די אלע שמות כמו חכם חסיד רחמן כו' וכיוצא בהם. יא, מ'וויל ארויסברענגען דעם אייבערשטנ'ס מעלה, מ'וויל מ'וויל מ'וויל מתאר זיין וואס? מ'זוכט מתאר זיין דעם אייבערשטן ארויסברענגען א מעלה נפלאה, וואס איז די גרויסקייט פון אלוקות? נוצט מען אז די אייבישטער איז א חכם, די אייבישטער איז א חסיד, א קל, א גדול, א גיבור, א נורא, דאס אלץ תארים, מעלות, עניינים נפלאים, וואס מיר זענען מתאר דעם אייבישטען מיט די מעלות, מען רופט אים אן אלץ א אלץ א נורא, אלץ א גיבור, אלץ א גדול, מען רופט אן דעם אייבישטען די אז ער איז א גרויסער, ער איז ער איז א חסיד, ער איז א מורא'דיגער חסיד, איז די תארים ווי מיר זענען מתאר אים מיט די נעמען. איז בעצם זאגט די אלטער רבי אז דעם אייבערשטן אליין מהותו ועצמותו איז ער האט ער אינגאנצן נישט קיין שייכות מיט די תוארים איז די תוארים זענען גארנישט לגבי אים זאגט די אלטער רבי כי הוא יתברך מרומם ונשגב ומובדל מכל גדרים אלו מכל גדרים אלו שהחכמה שהיא המעלה הראשונה בנבראים היא נחשבת כעשייה גשמית לגבי לגבי מהותו ועצמותו יתברך וכל שכן מבחינת המידות כמאמר דלאו מכל אילין מידות איהו כלל וכנודע. יא דאס דאס די אלטער רבי חסידות איז שטארק מאריך וועגן דעם אז ס'נישט די פשט אז דאס וואס מיר זאגן אז די תוארים ברענגען נישט ארויס האבן נישט קיין ערך לגבי דעם אייבערשטן נישט די פשט ווייל די מעלות זענען מעלות נאר וואדען דאס זענען קליינע מעלות לפי ערך דער גדלות פון אייבערשטן חכמה איז א מורא'דיגע מעלה און א חסיד איז אויכעט א מורא'דיגע מעלה ס'איז אלץ גרויסע מעלות נאר וואדען פארוואס זאגט מען אז לו דומיה תהלה אז די אז די תוארים איז ווער קען ווער קען ווער קען משבח זיין דעם אייבערשטן נישט ווייל די מעלות זאגן ארויס גארנישט נישט ווייל די מעלות זענען גארנישט די מעלות זענען גרויסע מעלות טאקע. נאר וואדען, דער אייבערשטער איז אסאך גרעסער דערפון, דער אייבערשטער איז אסאך העכער דערפון, דאס איז אין פשטות, אז אילו, אז, אז, אויף וויפיל די מעלות קענען ארויסברענגען, דער אייבערשטער איז דאך באין ערוך העכער דערפון, די אלטער רבי זאגט אסאך מער, די מעלות אליין זענען כעשיה גופנית אצלו יתברך, די מעלות זענען גאר קיין מעלות נישט לגבי אים, ס'איז גארנישט לגבי אים, אז מ'זאגט אויף אים שם חכם, ס'איז נישט מען האט געזאגט צו ווינציג. מען האט גארנישט נישט געזאגט, ס'איז אינגאנצן קיין מעלה נישט לגבי דעם אייבערשטן, דער אלטער רבי זאגט אין תניא, ס'איז כאומר על חכמה רמה ועמוקה שאי אפשר למששה בידיים, מ'קען זאגן אזא אזא טיפער שכל אז מען קען עס גארנישט אנטאפן מיט די הענט, דער אלטער רבי זאגט אז כל השומע יצחק מען וועט לאכן אויף דעם, דער אלטער רבי איז מדגיש אז מען וואלט געלאכט אויף דעם, אימעצער זאגט אז ס'איז אזא טיפער חכמה מען קען עס נישט אנטאפן מען וואלט געלאכט אויף דעם, וואס איז דער געלעכטער? וואס איז דער ליצנות? ווייל ס'איז נישט דער פשט אז מען זאגט אז מען קען נישט אנטאפן די חכמה, איז דער ליצנות איז נישט ווייל דער טאפן ברענגט נישט ארויס די טיפקייט פון די חכמה, ס'איז נישט ווייל נישט טאפן א חכמה איז א מעלה לגבי חכמה, א מעלה אין שכל איז אז מ'קען עס נישט טאפן, נאר וואדען אין דעם באשטייט נישט די מעלה פון א חכמה עמוקה, זאג אוודאי ס'אוודאי מ'וואלט געקענט זאגן ס'אוודאי ס'איז א מעלה אז מ'טאפט אז מ'קען נישט טאפן א שכל, וואסער קען מען טאפן, שכל איז א רוחניות'דיגע זאך קען מען עס נישט טאפן. נאר וואדען? ווילסט ארויסברענגען דער טיפקייט פון א חכמה, ס'איז א חכמה רמה ועמוקה, און וואס ניצטו אזא קלייניגקייט? דער קל, אוודאי ס'איז א מעלה, אבער דאס איז נישט קיין קליין, דאס איז נישט קיין מעלה אויף צו ארויסברענגען א עמקות פון א חכמה. יעמאלט וואלט עס נישט געווען א ליצנות, וואלט נישט כל השומע וואלט נישט געלאכט, ס'איז נישט א געלעכטער, ער זאגט עפעס, נאר וואדען? ער זאגט עפעס וואס ברענגט נישט ארויס די מעלה פון חכמה. ווילסט דאך ארויסברענגען א מורא'דיגע מעלה פון א זאך, איז זאגסט עפעס א מעלה פעוטה, זאגסט עפעס א מעלה וואס, וואס, וואס, וואס. וואס דאס גיט נישט ארויס זיין הפלאה, וואלט עס נישט געווען א ליצנות, א ליצנות הייסט אז מען זאגט עפעס א זאך וואס וואס ס'האט קיין קשר נישט איין זאך צו א צווייטע זאך, אז א מענטש זאגט א זאך וואס קלעבט נישט איין זאך צו א צווייטע זאך יעמאלט לאכט מען, א געלעכטער איז נישט ווייל דו זאגסט צו ווינציג, דו זאגסט צו ווייניג, א געלעכטער איז אז דו זאגסט זאכן וואס האבן נישט קיין קלעפ איינער צום צווייטן, איינער זאגט עפעס א אז ער אז ער צומישט אז ער צומישט זאכן וואס האבן נישט קיין קשר נישט בכלל. יעמאלט לאכט מען ס'איז א געלעכטער דו זאגסט גארנישט ס'איז א געלעכטער. איז די פשט אז בשעת עימיצער זאגט אויף א חכמה רמה ועמוקה אז מ'קען עס נישט אנטאפן, ס'איז א געלעכטער ווייל דער גאנצער מושג פון מישוש קלעפט נישט לגבי חכמה. ס'איז נישט וואס א קלייניגקייט ס'איז גארנישט. ס'איז צוויי באזונדערע זאכן וואס האבן נישט קיין וואס האבן נישט קיין שייכות איינער צום צווייטן. איז על דרך זה אז מ'זאגט אויף דעם אייבערשטן אז דער אייבערשטער איז מהותו ועצמותו פשוט בתכלית הפשיטות ולאו מכל אינון מדות איהו כלל. איז ניט דער פשט אז די מעלות זיינען צו ווינציג צו ארויסברענגען אלוקות, נאר מען רעדט פון אן אנדער ענין בכלל. ווען מען זאגט א גדול, א גיבור, א נורא, א חכם, מען רעדט וועגן עפעס אנדערש, נישט דאס איז דער אייבערשטער בכלל, מען רעדט כאילו מען פארקוקט זיך אויף א זייט, מען רעדט וועגן דעם אייבערשטן און מען רעדט וועגן עפעס אנדערש, לגבי אים זיינען די ווערטער גארנישט, ס'איז גארנישט. איז אף על פי כן לכאורה אז די ווערטער זענען גארנישט, חכמה איז גארנישט, איז וואס נוצט מען די, איז וואס רופט מען אים א חכם, מען רופט אים א חכם פארוואס ווייל על פי תורה זענען מיר מתייחס צום אייבערשטן אלץ חכם, און בשעת א איד ווערט בהתפעלות פון אייבערשטן, וואס ער פארשטייט ער זעט נאר דער גודל החכמה פון אלוקות, א איד איז זיך מתבונן אשר יצר את האדם בחכמה. א מענטש איז זיך מתבונן אין דער חכמה, אין דער חכמה וואס איז דא אין דער בריאה, און ער ווערט נתפעל פון דער גודל החכמה, איז ווערט ער נתפעל טאקע פון אייבערשטן. חכם, מען קען, אין תורה קען מען רופן דער אייבערשטער א חכם, און מען קען רופן דער אייבערשטער א חסיד, א מענטש זעט אז דאס וואס דער אייבערשטער גיט חיות איז משפיע לעבן צו יעדער נברא, זעט ער דא א מורא'דיגע חסד, בשעת א מענטש זעט א מורא'דיגע חסד. און ביי אים איז חסד א מורא'דיגע מעלה, בשעת מען זעט אז דער אייבערשטער גיט יעדער נברא, ס'איז א נברא וואס איז ווערד קריגן חיות און מ'איז נישט ווערד קריגן חיות, יעדער באשעפעניש קריגט לעבעדיגקייט און דער אייבערשטער איז ממש זן, די העכסטע נבראים ביז דער קלענסטער יתוש גיט דער אייבערשטער א חיות, גיט אים זיין לעבעדיגקייט כל אחד כפי הראוי לו, דאס איז א מורא'דיגע התפעלות. ס'א מורא'דיגע התפעלות, דער אייבערשטער'ס גודל החסד דאס וואס ער איז משפיע חיות אלעם, און און בשעת דער מענטש איז זיך מתייחס צום אייבערשטן אין אזא מין סארט אופן, ווי קוקט ער אויפן אייבערשטן אלס א מורא'דיגער חסיד, אזוי זעט ער דעם אייבערשטן, וואס איז ביי אים דער אייבערשטן אלס א מורא'דיגער חסיד, איז לכאורה וויבאלד אז לאו מכל אינון מדות איהו כלל, רעדסטו נישט לגבי דעם, רעדסטו נישט וועגן אים בכלל, חכמה איז, חכמה איז, דאס איז נישט ווער ער איז.

אויב דער אייבערשטער איז א גרויסער שטיין, וואס איז דאס א גרויסער שטיין? אסאך ערד איז עמיצער וועט נתפעל ווערן אז דער אייבערשטער איז א גרויסער שטיין, אדער א גרויסער טיש, דאס איז גארנישט לגבי, דאס איז א זאך וואס האט אין זיך קיין מעלה נישט, איז לגבי אלוקות, חכמה און חסד האבן אין זיך קיין מעלה נישט בכלל, איז לגבי אים זאגסטו א זאך וואס דאס איז נישט ווער ער איז בכלל. דער אלטער רבי זאגט ניין, ואף על פי כן יש מציאות ענין התוארים הללו שבאו בתנך ובדברי חזל, דאס איז א ענין אמיתי, יש מציאות ענין התוארים, וואס הייסט? דאס איז זיינע תארים, דער אייבערשטער טאקע, מען קען אים אליין מתאר זיין מיט חכמה וחסד. והיינו עד דא, וואס איז דער פשט טאקע? אויב ער אליין איז פשוט ומופשט מכל אינון מדות איהו כלל, ווי קען מען אים טאקע מתאר זיין מיט די עניינים? והיינו על דרך מאמר רזל במקום שאתה מוצא גדולתו כו' שם אתה מוצא ענותנותו. שהוא יתברך משפיל את עצמו להיות מתלבש בעשר כלים דאצילות שהם בחינת חסד וגבורה וכו' וג' ראשונות חבד ואז שייך לקרותו בתוארים שנקרא חכם מצד התלבשותו בחכמה וכמאמר אליהו אנת חכים פירוש שמספר בענותנותו שמשפיל את עצמו להתלבש בבחינת כלי החכמה עם היות שהחכמה אין ערוך אליו כלל כנל דאס הייסט אז הגם אז דער אייבישטער מצד עצמו איז טאקע לאו מכל אינון מידות איהו כלל דער אייבישטער האט קיין שייכות נישט דאס איז דאס איז ווערטער וואס זענען גארנישט לגבי אים. ס'האט אין זיך קיין תוכן נישט די ווערטער לגבי אים, ס'איז גארנישט לגבי אים, אף על פי כן האט דער אייבערשטער זיך מצמצם געווען און זיך מלביש געווען אז ער האט זיך געמאכט א חכם, וויבאלד אז לגבי אונז איז חכמה וחסד מורא'דיגע מעלות, חכמה וחסד זענען עניינים נעלים ונפלאים, דאס זענען ווערטער וואס לגבי אין אונזער וועלט איז דאס מעלות גדולות ונפלאות, ברענגען זיי ארויס גדלות, האט דער אייבערשטער זיך אליין מצמצם געווען און ער אליין איז געווארן א חסיד. ער האט מצמצם געווען זיין זיין מהות און ער איז געווארן א חסיד. די דוגמא וואס ברענגט זיך אלעמאל אין חסידות אויף דעם ענין איז איז ברענגט מען פון נפש האדם אז דער אמת איז אז דער דער מענטש אליין דער נפש האדם אליין איז אויכעט נישט איז נישט די מעלות וואס א מענטש פארמאגט א מענטש פארמאגט פארשידענע מעלות א מענטש האט האט האט זיין פארשטאנד, דער מענטש האט געפיל, אבער דער מענטש אליין באשטייט נישט אין די מעלות וואס ער האט, מיר זאגן וואס איז דער מענטש, ער איז א בעל, ער האט אין זיך פארשידענע מעלות, פארשידענע כשרונות, דאס דאס איז נישט ווער ער איז, דער מענטש אליין איז איז איז א פשוט, דער מענטש אליין איז איז איז וואס ער איז, נאר וואדען, דער מענטש פארמאגט אויכעט, פארמאגט אויכעט מעלות, ער פארמאגט שכל און פארמאגט מידות, א מענטש קען ליב האבן, ער האט מידת אהבה און האט מידת היראה און קען זיין א פיינער אויכעט, ער קען טון חסד מיט אנדערע. ער באשטייט נישט אין די ענין, דאס איז נישט ווער ער איז, דאס איז נישט זיין מהות, אבער א מענטש קען קען אויך זיין א חסיד, איז דאס וואס איז דער טייטש בשעת א מענטש איז זיך מתחסד מיט א צווייטן, צו א מענטש א מענטש האט אין זיך א מידת החסד, רופן מיר אים אן בשם חסיד, דאס איז דער נפש, הגם אז מצד עצמו איז דער נפש פשוט, איז דער נפש אליין זיך אליין, דער נפש אליין ווערט נצטייר אין די מידות, דער נפש אליין ווערט א חסיד טאקע, זי ווערט א גיבור און זי ווערט א און זי ווערט א און זי ווערט א חכם, הגם זי אליין איז העכער דערפון, אבער זי איז זיך מלביש אין די עניינים, א די ענין די ענין פון די נפש אליין איז זיך מלביש אין די עניינים, זי טראגט זיך אריין אין דעם, זי ווערט א חכם און זי ווערט א חסיד, א דער זי אליין דער אייבישטער אליין, הגם אז לאו מכל אינון מידות איהו כלל, אבער דורך צמצומים מיט פארשידענע עניינים האט ער זיך מלביש געווען און ער איז געווארען א חסיד און ער איז געווארען א חכם. ער אליין איז געווארן א חכם, און בשעת מיר זענען זיך מתייחס צו אים אלס חכם און אלס גיבור איז מען טאקע מתייחס צו אים, ווייל וואס איז חכם, וואס, בשעת מען מיינט חכם, וואס מיינט דאס חכם? מען מיינט אלוקות, ווי אלוקות האט זיך, האט זיך, האט זיך מצטייר געווען, האט זיך מלביש געווען אין דער ענין פון חכמה. דער אייבערשטער האט זיך טאקע, האט זיך אליין, זיך, ער האט זיך אליין מצמצם געווען אין דער ענין החכמה, אז מען זאל זיך, מען זאל זיך צו אים קענען מתייחס זיין טאקע אלס חכם. דאס איז דער דאס איז דער מושג מיט פון פון שמות בכלל. יא דאס אלי דאס דאס קאמר אליהו אנת חכים פירוש שמספר בענוותנותו שמשפיל את עצמו להתלבש בבחינת כלי החכמה עם שהחכמה אין ערוך אליו כלל כנ"ל. דאס הייסט דאס איז נוגע צו וויסן אז אפילו דער ענין אז דער אייבישטער איז באין ערוך צו די מידות צו אין ערוך צו די צו די תוארים דאס איז דאס איז דאס איז נישט א זאך וואס וואס וואס מיר ווייסן נישט א זאך וואס תורה ס'איז נישט, דער אייבערשטער איז זיך מתלבש אין חכם וחסיד, און דערנאך, תורה דערציילט אונז אז דער אייבערשטער אליין איז מופשט דערפון. דער ענין אז לאו מכל אינון מידות איהו כלל, און ער דער אייבערשטער איז באין ערוך צו די אלע מידות, דאס דאס אליין איז דאס פילט דאס פילן די ספירות אליין, דאס פילן די מידות אליין, דאס איז נרגש אין זיי, דאס וואס הוא יתברך משפיל את עצמו להיות מתלבש בעשרה כלים, דאס איז נרגש אין די אין די ספירות אליין. און דאס הייסט אז חכמה של מעלה, די חכ די דער חכם, דער אייבערשטער איז זיך מתלבש אין א כלי פון חכמה. דער כלי פון חכמה של מעלה פילט אז בעצם בין איך גארנישט. ער פילט אז חכמה איז קיין זאך, איז אינגאנצן קיין זאך נישט. נאר וואדען, פארוואס איז דא דער גאנצער מושג פון חכמה? ווייל דער אייבערשטער איז זיך משפיל און מאכט זיך פאר א חכם. דער אייבערשטער איז זיך מצמצם געווען און האט זיך געמאכט פאר א חכם. איז דער דער חכמה וואס דער אייבערשטער האט זיך געמאכט פאר א חכם אין דעם אין דעם חכמה איז נרגש אז חכמה איז קיין זאך נישט חכמה איז גארנישט נאר וואדען דער אייבערשטער איז אין סוף אז ער וויל קען ער זיך מצמצם זיין ער קען זיך מאכן פאר א חכם אויכעט אבער נישט אז חכמה איז עפעס א ענין איז א מעלה גדולה ונפלאה די גאנצע זאך וואס חכמה איז עפעס איז נאר ווייל דער אייבערשטער האט מחליט געווען זיך אליין אז ער זאל זיך אריינשטעלן אין די מושגים. און דאס איז נרגש אין די אין די אין חכמה און מידות שלמעלה אליין פילט מען אז חכמה מצד עצמה איז קיין זאך נישט בכלל און דעם אין ערוך וואס די אלטער רבי זאגט דא אז מצד מהותו ועצמותו זענען זיי גארנישט דאס וויסן די ספירות אליין דאס זענען מרגיש די ענין פון חכמה אליין איז דאס מרגיש אז וכן משל מצד שנתלבש בבחינת חסד נקרא אז הגדול או חסיד וזהו שהגדולה היא ענותנותו שהיא ענווה והשפלה שהשפיל את עצמו להתלבש במידת חסד אז דוקא שייך לקרותו גדול מה שאין כן מהותו ועצמותו מרומם מגדר זה כנל דאס איז דאס איז די הקדמה, די אלטער רבי איז ממשיך צום אלטער רבי, דאס איז די הקדמה, די אלטער רבי איז מבאר שפעטער, עס איז די הקדמה איז אז וואס איז דער אייבישטער מהותו ועצמותו איז פשוט בתכלית הפשיטות, אין אים לגבי אים איז קיין זאך נישט אלע תוארים זענען גארנישט לגבי אים, דאס אלץ מיינט גארנישט, נאר וואדען, פארוואס איז דא טאקע די תוארים, ווייל דער אייבישטער האט זיך מלבש געווען זיך מצמצם געווען, ער האט זיך געמאכט פאר א חכם. מצד עצמו חכמה איז אינגאנצן קיין זאך נישט, אבער אז ער וויל האט דער אייבישטער זיך אריין געשטעלט און האט זיך געמאכט פאר א חכם, ער איז געווארן א חכם טאקע, אבער אין דעם חכמה שלמעלה אליין לייכט אז דער אייבישטער אליין איז אינגאנצן נישט בגדר דעם ענין, אז חכמה מצד עצמו איז גארנישט, איז דאס איז דער מושג, דאס איז שמות, דאס איז אלע שמות. דאס איז נישט הוויה צו פארגעסן, דאס איז אלע שמות, אלע שמות איז אז אז וואס איז נרגש אין דעם שם אין דעם כלי איז נרגש אז חכמה און מידות ס'איז אלץ גארנישט, ס'איז אלץ אין ערוך אליו כלל, נאר וואדען אז דער אייבערשטער וויל איז ער זיך מצמצם אין תואר, דאס איז אלע שמות. לאמיר לערנען נאך אפאר שורות. ס'איז והנה שמותיו של הקדוש ברוך הוא הם הכלים דעשר ספירות דאצילות שמתלבש בהן אור אין סוף ברוך הוא ומתייחד עמהון בתכלית היחוד על דרך דאיהו וגרמוהי חד היינו שם קל הוא בבחינת כלי החסד ושם אלקים בבחינת כלי הגבורה ושם אד' בבחינת מלכות אמנם שם הוויה הוא הפנימי של כל השמות שהם הכלים. די אלטע רבי זאגט אז עס שטייט איהו וגרמוהי חד, איהו וגרמוהי חד הייסט אז גרמוהי דאס איז די כלים, דאס זענען די מושגים וואס דורך זיי ווערט אלוקות נתגלה. כלים דאס זענען די ווערטער, דאס זענען די תוארים, די מושגים וואס דורך זיי, וואס אין זיי דער אייבערשטער איז זיך מלבש, איז זיך מתלבש. חכמה איז א מושג, און חסד איז א מושג, און אלע תוארים וואס קל הגדול, דאס זענען מושגים, דאס זענען כלים. און אין זיי איז דער אייבערשטער זיך מתלבש, ער טוט זיך אן אין די מושגים, ער איז זיך מתאר אין די מושגים. ער ווערט, ער לייגט זיך אריין אין די מושגים. איז זאגט מען אויף דעם אין קבלה שטייט אין כתבי אריז"ל שטייט אז איהו וגרמוהי חד, דאס מיינט אין אנדערע ווערטער די וואס געזאגט פריער די גרמוהי די כלים די די מושגים חכמה וחסד אין זיי אליין איז נרגש אז זיי זענען גארנישט און זייער גאנצער מהות איז נאר וואס דער איהו האט זיך מתלבש געווען אין זיי. וואס איז נרגש אין די גרמאי? איהו וגרמוהי חד הייסט אז אין די גרמוהי איז נרגש אז די גרמוהי איז גארנישט, חכמה אליין איז קיין זאך נישט, און חסד איז קיין זאך נישט, און די גאנצער תוכן פון חכמה וחסד איז נאר וואס דער אייבערשטער וואס איז פשוט מכל הספירות ווערט נתלבש אין זיי, וואס דערפאר שטייט אז שם הוויה איז די פנימיות פון אלע ספירות, ווייל שם הוויה ווייזט אויף די פשיטות פון אלוקות, דאס אז אלוקות איז פשוט פון אלע גדרים ותוארים, און שם הוויה ער איז דער פנימיות פון אלע אנדערע ספירות, ווייל וואס איז דער פנימיות פון גרמוהי? די פנימיות פון גרמוהי איז אז זיי אליין זענען קיין מציאות נישט, זיי אליין האבן נישט אינגאנצן קיין ערך נישט, נאר וואס דען זייער גאנצער מהות איז וואס דער אין סוף איז זיך מתלבש אין זיי. דאס איז בנוגע דאס איז בנוגע צו אלע שמות. לאמיר אנהייבן איצטער דעם דעם דעם צווייטער קטע. דאס איז אלץ א הקדמה צו מבאר זיין וואס איז דאס צבאות. זאג והנה כתיב זה שמי לעולם וזה זכרי כו'. ופירש בתיקוני זוהר, שמי עם י"ק שס"ה לא תעשה, זכרי עם ו"ק רמ"ח מצוות עשה. עס שטייט עס שטייט אז שם הוויה.

שההיתר והכשר נמשך מבחינת החסד דז"א, והעובר על לא תעשה ממשיך עליו מבחינת הגבורות להיות נענש כו'. ואור אין סוף ברוך הוא הוא מלובש בכלים דז"א עד דאיהו וגרמוהי חד כדלעיל וזהו בחינת שם הוויה. אלטער רבי זאגט אז וואס זיינען די תריג מצוות, תריג מצוות דאס איז די המשכה פון די ספירות שלמעלה. מ'האט געזאגט פריער וואס זענען די שמות, ס'דא דער אייבערשטער איז א חסיד, און דער אייבערשטער איז א גיבור, וואס איז דער חסיד פון אלוקות? דער חסיד פון אלוקות איז אז ס'דא אן אין סוף וואס וואס האט זיך אריינגעלייגט אין אין אין אין אין חסד, און ס'דא א אין סוף וואס האט זיך אריינגעלייגט אין גבורה, וואו לייכט די מידות די ספירות שלמעלה די שמות שלמעלה, דאס לייכט אין תריג מצוות, עשה קומט פון קו החסד, דאס אז דער אייבערשטער איז א חסיד מצד דעם איז דא מצוות עשה, און מצד דעם וואס דער אייבערשטער איז א גיבור מצד דעם איז דא מצוות לא תעשה. דאס הייסט אז די עניינים פון מצוות, תריג מצוות איז אויף צו ממשיך זיין שם הוויה אין וועלט, אז אין וועלט זאל מען פילן דעם דעם דעם דעם איהו וגרמוהי חד, דאס זאל מען פילן אין וועלט, מען זאל פילן אין וועלט דעם חסיד שלמעלה, וואס איז דער חסיד שלמעלה? דער חסיד שלמעלה איז אז מען פילט אז דער אייבערשטער איז לאו מכל אינון מידות איהו כלל, און אז ער וויל איז ער זיך מצטייר אין חסיד און אין גיבור. דאס איז די מכוון פון תריג מצוות, די מכוון פון תריג מצוות איז ממשיך זיין דעם חסד וגבורה שלמעלה פון שם הוויה, דאס מלביש זיין אין בריאה אין עולם הזה. דאס שטייט אין אנדערע ערטער אין חסידות, ווי איז מען ממשיך די גבורה דורך לא תעשה, עס שטייט אז דורך שלילה איז דאס אויך א המשכה, און די נקודה וואס דער אלטער רבי זאגט איז, וואס דער אלטער רבי וויל דא קוועטשן איז אז עס איז שם הוויה, דאס הייסט ס'איז דא. די מידות, די די שמות שלמעלה, די שמות פון חסד און גבורה, דאס זענען פארבונדען מיט שם הוויה. חסד און גבורה איז איין זאך מיט שם הוויה, שם הוויה איז די פשיטות פון אייבערשטן, און אין חסד וגבורה איז נרגש די פשיטות. ווייל חסד און גבורה פילן אז זיי אליין זענען גארנישט, זייער גאנצע מציאות איז נאר ווייל דער אין סוף איז זיך מתלבש אין זיי. און מצוות איז אויף צו ממשיך זיין די חסד וגבורה שלמעלה אין וועלט. וועלכע חסד און גבורה זאל ממשיך זיין אין וועלט? די חסד און גבורה פון שם הוויה וויל מען ממשיך זיין אין וועלט. דאס איז מצוות. עשה מיט לא תעשה איז פארבונדען מיט יוד קיי וואו קיי. מען וויל ממשיך זיין אז ס' איז דאס דער אייבישטער איז א חסיד, דער אייבישטער זאגט, מצד דער חסיד, מצד דעם וואס דער אייבישטער איז א חסיד, קען מען אריין ברענגען און מען קען מקרב זיין עניינים צו אלוקות, מצד דעם ווערט אלוקות נמשך אין אלץ, דאס איז מצד דער חסד של מעלה, מצד גבורה של מעלה איז דעם איז מען שולל זאכן, איז איז איז איז מען איז מען מבטל, איז מען איז מען שולל עניינים פון וועלט, דאס איז מצד דער אייבישטער'ס גבורה. וואס איז די מכוון פון עשה מיט לא תעשה, דאס דער מכוון איז אויף צו ממשיך זיין די חסד און גבורה ווי זיי זענען אין שם הוויה. וואס איז חסד און גבורה אין שם הוויה? אז ס'איז דא אן אין סוף וואס אז ער וויל קען ער זיך מלביש זיין אין חסד און גבורה. דאס איז דער מכוון פון תורה שבכתב. תורה שבכתב איז אויף צו ממשיך זיין די ספירות ווי זיי שטייען אין שם הוויה, דאס ממשיך זיין אין וועלט. ממשיך זיין אצילות אין וועלט. דאס איז דער, דאס איז דער ענין פון תורה. דאס איז אלץ נאכנישט דער ענין פון נביאים. דאס איז די הקדמה וואס איז דער ענין פון תורה. ובזה יובן ובזה יובן מה שכל בכל התורה לא נזכר שם צבקות רק שם הוויה לבדו רק חנה אמרה שם צבקות כי משה רבינו שזכה שתנתן התורה על ידו משה רבינו ענינו איז תורה היינו לפי שהמשיך התלבשות אור אין סוף בכלים דז"א ומשם נמשך התורה כנ"ל לא מיר בין דאגה אבל לא המשיך שיהיה גם כן התלבשות אור אין סוף בבי"ע על דרך שהוא מתייחד עם כלים דאצילות כך יהיה מתייחד עם הכלים דבי"ע זה לא המשיך משה ולא הוצרך לזה כי המשכת התורה נמשך מבחינת אצילות ממש ושם מתייחד אור אין סוף עם הכלים עד איהו וגרמוהי חד כנ"ל. דער אלטער רבי זאגט אז זייער דאס איז דער נקודה פון די מאמר און ס'איז זייער א זייער א יסודות'דיגער ענין. דער אלטער רבי זאגט אז ס'דא ס'דא תורה און ס'דא נביאים. ס'דא משה רבינו און ס'דא נביאים. וואס איז די חילוק פון משה רבינו מיט נביאים? דאס איז די חילוק פון אלע אנדערע שמות שאינם נמחקים מיט שם הוויה צבקות. אלע אנדערע שמות די נקודה איז וואס איז א שם? א שם איז א תואר וכו', א תואר איז א מעלה, א מעלה פון חכמה, א מעלה פון בינה, און די מעלות זענען תוארים אויף דעם אייבערשטן. אבער וואס פאר א מושגים, וואס פאר א מעלות זענען מתאר דעם אייבערשטן? אין וואס קען זיך דער אייבערשטער הערן? אין וואס פאר א עניינים קען זיך דער אייבערשטער הערן? נאר אין די עניינים וואס מען זאגט, דאס איז ז"א דאצילות, איהו וגרמוהי חד. איהו וגרמוהי חד, אזעלכע מושגים וואס פילן אין זיך אז מיר מצד עצמינו זענען גארנישט, חסד אליין איז קיין זאך נישט, און דער גאנצער מציאות פון חכמה און חסד איז נאר ווייל דער אין סוף וויל נתגלה ווערן דורך מיר, און אז דער אין סוף וויל נתגלה ווערן דורך מיר, קען ער נתגלה ווערן דורך מיר אויכעט. און נאר אין אזא מידה, נאר אין אזא חסד קען אין סוף נתגלה ווערן. ס'איז דער אמת'ער מושג פון שם, עס איז נישט אז מ'זוכט מתאר זיין דעם אייבערשטן, אז מ'זאל הערן נאר דעם ענין פון חסד און גבורה, דאס איז נישט דאס איז נישט דער אמת'ער מושג פון שמות פון די שמות שאינם נמחקים. דער אמת'ער מושג פון שמות איז אז א איד זאל האבן א דערהער ער זאל טאקע אנרופן דעם אייבערשטן, ער זאל אנרופן דעם אייבערשטן אליין. און מיט דעם וואס מיר רופן אן דעם אייבערשטן א חסיד רופן מיר אן דעם אייבערשטן א חסיד. דאס הייסט מען זאל הערן אין דעם חסיד זאל מען הערן דער אין סוף וואס איז פשוט פון חסיד. ווי קען מען הערן אינעם חסד אזא אין סוף וואס איז פשוט פון חסד? ווייל דער אין חסד אליין איז נרגש אז חסד איז קיין זאך נישט, און דער גאנצער מציאות פון חסד איז ווייל עס איז דא א אין סוף וואס אז ער וויל קען ער ווערן א חכם, קען און קען ער ווערן א חסיד. אין אנדערע ווערטער, ווער קען ארויסברענגען, ווער קען מתאר זיין דעם אייבערשטן? נאר אזא ענין, נאר אזא ספירה וואס איז מרגיש אין זיך אז ער אליין איז קיין מציאות נישט, א זאך, א מושג, א מהות, וואס איז מרגיש אז ער אליין איז קיין זאך נישט, אין אים קען נתגלה ווערן אין סוף. אבער אויב למשל אין חכמה פילט זיך אז חכמה איז א מורא'דיגע מעלה, אז חכמה איז א איז א טיפע זאך, און אז חסד איז זייער א רייכע זאך, חסד חסד איז א טייערע זאך, איז אויב די רייכקייט וואס דו פילסט איז אין חסד, חסד קען קיינמאל נישט ארויס ברענגען אין סוף. אויב ביי דיר איז חסד א טייערע ענין, און חסד מצד עצמו איז א טייערע ענין, חסד איז א רייכע זאך, איז די רייכקייט פון חסד ח ל מכל עיר ומדי סיוע כלל. דער פשיטות פון אייבערשטן וועט זיך קיינמאל נישט ארויסברענגען דעם מושג פון חסד. אויב ביי דיר איז חסד א רייכער ענין, וועסטו קיינמאל נישט קענען דורכדעם האבן א שייכות צום אייבערשטן, וואס איז פשוט פון חסד? איז דער איינציגער וועג ווי א מושג, ווי א ספירה, ווי א תואר קען מתאר זיין דעם אייבערשטן, איז נאר ווייל אין די תואר פילט מען אז נישט מען זוכט דא דעם ענין פון חסד, נישט איך זוך דא א רייכקייט פון חסד, איך זע דא א אייבערשטער וואס האט די מחליט געווען זיך ארויסברענגען דורך חסד. איך זעה דער אייבערשטער וואס האט מחליט געווען זיך ארויסברענגען דורך חכמה, אבער אויב א מענטש זעט א מעלה אין דער ענין פון חכמה אליין, אין דער ענין פון יעמאלט איז ער טאקע משבח חכמה, ער איז נישט משבח דעם אייבערשטן. אויב ביי אים חכמה איז א מורא'דיגע זאך און חכמה איז א רייכער ענין, און יעמאלט קען זיך נישט אין דעם חכמה ארויסברענגען דעם אייבערשטן, יעמאלט קען דער חכמה נישט זיין איהו וגרמוהי חד, איז און דאס זאגט דער אלטער רבי, משה רבינו האט ממשיך געווען אלוקות נאר אין סוד האצילות. דאס הייסט, משה רבינו האט געבראכט צו אידן אז אידן זאלן האבן א שייכות צום אייבערשטן. ווי האבן אידן א שייכות צום אייבערשטן? משה רבינו האט זיי געגעבן דעם תורה, וואס שטייט אין תורה? אין תורה איז שמותיו של הקדוש ברוך הוא, אין תורה ווערט נתגלה די פשיטות פון אלוקות. אין וואס ווערט נתגלה די פשיטות פון אלוקות? דורך פארשידענע תוארים. דורך וואס פאר א תוארים ווערט אלוקות נתגלה אין תורה שבכתב, דורך וואס פאר א מושגים האט משה רבינו מגלה געווען אלוקות צו א אידן, צו אזעלכע מושגים וואס זענען איהו וגרמוהי חד, אזעלכע מושגים וואס איז נרגש אין זיי אז דער ענין אליין איז גארנישט, און דער גאנצער ענין איז וואס דורך זיי קען מען האבן שייכות מיטן אייבערשטן, מיטן אין סוף. און ביי משה רבינו איז דער לכתחילה, לכתחילה האט מען נישט געפילט ווי חכמה איז א זאך, ווי מידות איז א זאך, מען האט געזוכט האבן א שייכות צום אייבערשטן, נאר די איינציגע וועג ווי א איד קען האבן, די איינציגע וועג צו האבן א שייכות צום אייבערשטן אז מען איז, אז מיר זענען מוגבל'דיגע מענטשן איז נאר דורך, דורך די כלי פון חסד און גבורה, אבער נישט חסד און גבורה איז א זאך, נאר ווייל די אייבערשטער האט מחליט געווען אז דורך זיי קען ער נתגלה ווערן. איז דאס אז דאס איז תורה שבכתב, איז די נביאים איז גאר אן אנדערע ענין בכלל, דאס איז און דאס איז אצילות, אצילות איז א וועלט וואס ווערט אנגערופן עולם האחדות, ס'איז א וועלט וואס די אלע מושגים פון חכמה און חסד און גבורה זענען בטלים, זענען מיוחדים מיטן אייבערשטן. בי"ע אין אונזער וועלט וואו מיר לעבן איז חכמה זייער א, איז חכמה איז א מעלה נפלאה און גבורה איז א מעלה נפלאה און חסד איז א מעלה נפלאה, מיר מיר זענען מרגיש די אלע די אלע די אלע מושגים אלס עניינים חשובים בפני עצמם. חכמה איז א מורא'דיגער ענין, חסד איז א מורא'דיגער ענין, און אין דעם האבן מיר א חוש, אין דעם האבן מיר א תפיסה, איז אז אין סוף זאל נתגלה ווערן אין אזא חכמה, דאס איז נישט שייכות מצד משה רבינו, דאס איז לכאורה בכלל נישט שייכות, אויב ביי א איד איז דער מושג פון חכמה א מושג פון חכמה, קען אין דעם נישט נתגלה ווערן דער מהות ועצמות וואס איז פשוט. וואו קען נתגלה ווערן דעם אייבערשטנ'ס פשיטות, אויב ביי דיר איז חכמה קיין זאך נישט. איז יעמאלט איז אזא חכמה א כלי צו אין סוף? אויב ביי דיר חכמה איז א מורא'דיגער ענין, קען אין אזא חכמה נישט נתגלה ווערן אין סוף. ווייל ס'איז א מציאות. ווייל ס'איז א מציאות. ס'איז א מציאות מיט א ציור. און דאס האט אויפגעטון השם צבאות. דאס האט אויפגעטון חנה. דאס הייבט אן דער אלטער רבי רעדן. והיינו שחנה פתחה בתחילה בשם צבאות, ואחריה נמשכו כל הנביאים, אויף פריער רעדט דער אלטער רבי פארוואס דער ענין איז שייך איז דווקא צו נביאים און נישט צו משה רבינו, משום שענין שם זה הוא מורה על ענין התלבשות אור אין סוף בכלים דבי"ע להיות מתייחד עמהם גם כן, דאס איז א חידוש נפלא אז אור אין סוף די פשיטות פון אייבערשטן זאל נתייחד ווערן זאל נתגלה ווערן זאל זיך ארויסברענגען דורך וואס פאר א חסד דאס דורך א חסד וואס איז טאקע א ענין פון חסד. און דורך א גבורה וואס איז טאקע א ענין פון גבורה, און אין זיי זאל נתגלה ווערן אין סוף, אין סוף זאל אנקומען אין א מושג אין א תואר וואס איז א מציאות, און דאס איז נתחדש געווארן דורך נביאים, דורך חנה. וואס מיינט דאס? לאמיר זען, לאמיר זען וואס דער אלטער רבי זאגט. פריער דער אלטער רבי מסביר וואס הוצרך לזה, והוצרך לזה כי בימי משה רבינו עליו השלום, שהיתה נבואתו מאצילות, וואס הייסט משה רבינו וואס וואס פאר א דרגה פון אלקות האט געלויכטן? ס'האט געלויכטן די ספירות דאצילות, דאס איז מ'רעדט אלץ מ'רעדט דאס אלץ ברענגען אלוקות צו א נברא, דאס רעדט מען ברענגען אלוקות צו א וועלט, משה רבינו האט געבראכט תורה צו אידן, און אז מ'רעדט ברענגען ברענגען אלוקות צו א מענטשן רעדט מען ברענגען אלוקות דורך תורה, ברענגען אלוקות דורך מושגים וואס א נברא קען זיך פארבינדן מיט דעם אייבערשטן דורך די מושגים. נאר ווען דען אין די מושגים אליין קען זיין צוויי אופנים, איין אופן איז אז ס'איז נרגש אין די מושגים, וואס איז נרגש אין חכמה און אין חסד אז דאס איז קיין מציאות נישט, דאס דאס איז דאס איז גארנישט, כולא קמיה כלא חשיב, נאר ווען דען אז דער אייבערשטער וויל קען ער זיך ארויסברענגען דורך די מושגים, און דאס איז איין אופן, א צווייטער אופן איז די אופן פון נביאים אז ס'איז טאקע דא מושגים און די מושגים זענען א מציאות, חכמה איז א דבר חשוב און חסד איז א דבר חשוב, און אין די דער ענין אין דער מציאות גיבט זיך ארויס אור אין סוף. דאס איז די ענין פון נביאים. אימער נאר דאס איז פריער דארט רעדט מען אז ס'איז א ירידה, נביאים איז א ירידה. לא הוצ משה רבינו משה רבינו לא הוצרכו לזה. ווייל משה רבינו שהיתה נבואתו מהאצילות וגם נמשך להם למטה התורה משם מבחינת האצילות. והוא היה דבר הוי' בפי משה וקיימו ישראל התורה. וכו'. ס'איז אידן יעמאלט האט מען געפילט, אידן ביי דור משה רבינו איז געווען א דור דעה, מ'האט געפילט א וועלט איז קיין מציאות נישט, און ס'איז לכתחילה נישטא קיין ווערד אין דעם לעבן אליין, דעם לעבן אליין האט קיין ווערד נישט, עולם הזה האט קיין ווערד נישט מצד עצמו, און דער איינציגער חשיבות איז אז מ'פירט אויס וואס דער אייבערשטער וויל. לכתחילה האט מען געפילט אז דער איינציגער זאך וואס האט עפעס א ווערד, וואס האט א חשיבות איז נאר אלוקות. א איד וואס פילט אז עולם הזה איז ווערט גארנישט, און לעבן אין וועלט איז גארנישט לכתחילה גארנישט נישט ווערט, די איינציגע זאך איז אלוקות, איז האט, דאס איז א דור דעה פון משה רבינו, מלכתחילה האט מען דעם דעת אז אלוקות איז דאס איז דער איינציגער מציאות אמיתית, און חוץ פון דעם נישטא קיין ווערט אין קיין אנדערע זאך נישט. אזא איד איז א כלי צו הערן אצילות, אין אצילות הערט מען, דאס איז דער הרגש אין אצילות, דער הרגש אין אצילות איז אז חכמה איז גארנישט, חסד איז גארנישט, וואס איז דער איינציגער זאך, דער איינציגער זאך איז דער אייבערשטער אור אין סוף, און אויב ס'רעדט זיך וועגן אור אין סוף, קען ער נתגלה ווערן דורך חכמה און דורך חסד. און דאס און ביי דער דרגה האט דאס האבן אידן געהאלטן בימי משה רבינו, און מען האט געהאלטן א דרגה וואס וועלט איז קיין זאך נישט, לכתחילה וועלט איז קיין זאך נישט, ס'איז דא א תורה און דאס און מען דארף אויספירן וואס תורה הייסט. וואס איז דאס איז געווען בדורו של משה לא הוצרכו האט מען נישט געדארפט האבן דעם ענין ממשיך זיין אלוקות אין א מציאות, ווייל לכתחילה האט מען נישט מרגיש געווען א מציאות, לכתחילה האט מען נישט געזען קיין חשיבות אין קיין אנדערע זאך נישט אויסער אלוקות. איז אבל בימי הנביאים שאחריו שלא היו ישראל עושים רצונו של מקום, וואס הייסט? מען האט נישט געזען דעם חשיבות פון תורה. בימי הנביאים, וואס איז די מושג פון א נביא? דער רמב"ם זאגט אין הלכות יסודי התורה אז דער מושג פון א נביא איז אויף צו מחזק זיין און צו מעורר זיין אידן היטן תורה און מצוות. ס'איז בימי משה רבינו האט מען נישט געדארפט האבן א התחזקות, מ'האט נישט געדארפט האבן א התעוררות אויף היטן תורה און מצוות. לכתחילה וואס אויף וואס נאך איז דא דעם לעבן אז נישט פאר תורה און מצוות? אויף וואס נאך איז פאראן חוץ פון תורה און מצוות? מ'האט נישט געדארפט האבן א התעוררות. בימי הנביאים איז דאס א זמן וואס לא היו עושים רצונו של מקום, אידן האבן בפירוש געוואלט הנאה האבן פון עולם הזה, מען האט הנאה געהאט פון עולם הזה, מען האט געזען דעם געשמאק פון לעבן א גשמיות'דיגן לעבן, און נביאים האבן געדארפט קומען און מעורר זיין זיי און זאגן זיי אין וואס ליגט איר, האבן זיי געדארפט האבן התעוררות, והוצרכו הנביאים להוכיחם, און במילא וויבאלד מען האט געדארפט אנקומען צו תוכחה האט מען געדארפט אנקומען צו דער אופטו אויף מגביר זיין אור אין סוף אין בי"ע. דער אלטער רבי וועט עס מבאר זיין. זאג וענין ההפרש בין תוכחה שאומר הנביא לשאר מוכיח. לכאורה אידן האט געדארפט אידן האבן געטאן לא יעשון שנית שלא מכים. דער רמב"ם זאגט מען דארף האבן א נביא, וואס מ'דארף האבן א נביא פאר דעם? קען מען נעמען א מענטש וואס האט א גרויסער חוש אין תוכחה, און האט א גרויסער חוש אין מוסר'ן מענטשן און זיי אויפהייבן זיי מעורר זיין, און זאל ער זיי מעורר זיין. וואס מ'דארף טאמען א נביא? א נביא הייסט אז אין אים ווערט נתלבש אט דער אלטער רבי טייטשט כי בנביא ענין התוכחה דבר הוויה מתלבש בדיבורו של הנביא ונמצא הוא יתברך המוכיח. דאס איז, לכאורה רעדט מען בנוגע צו נביאים, וואס מען רעדט דא איז מעורר זיין א איד וואס געפינט זיך ווייט פון תורה ומצוות, וואס זעט די חשיבות פון וועלט, און מען וויל אים אויפהייבן. אויב מען וויל אים אויפהייבן, איז וואס דארף מען? דארף מען האבן א מוכיח דארף מען האבן סתם אזוי א מוכיח וואס דער מוכיח זאל קענען, זאל קענען, זאל קענען מעורר זיין אזא איד אויך צו אלוקות. אבער אויב ס'וואלט געווען א מוכיח וואס האט נישט קיין שייכות מיט דבר הוויה, נישט קיין נביא, און ס'געוואלט געווען א מוכיח, און מ'האט זיי אויפגעוויזן אזא אידן וואס ליגסטו אין איך ווייס אין נארישקייט, הייב זיך אויף הייב אן טון תורה און מצוות, יעמאלט פארוואס טוט דער איד תורה און מצוות? וואס וועט זוכן אזא איד וואס ווענדעט זיך צו לערנען תורה און מקיים זיין מצוות ווייל איינער האט אים געגעבן מוסר, ווייל איינער האט אים מעורר געווען? איז יעמאלט פארוואס טוט ער תורה און מצוות? פארוואס איז ער זיך מתקרב צום לערנען? ווייל יענער האט, אדער יענער האט אים געזאגט למשל אז אויב ער וועט זיך נישט נתקרב ווערן צו תורה ומצוות וועט ער וועט אים וועט ער וועט וועט ער וועט ער וועט ער נישט הנאה האבן פון פון וועלט. אדער אויב דו ווילסט לעבן א גוטער לעבן דארפסטו דווקא טון תורה ומצוות יעמאלט וואס שלעפט אים צו תורה ומצוות? זיין אייגענער ענין. נישט ער זוכט דעם אייבערשטן אין תורה ומצוות. ער זוכט תורה ומצוות ער בכלל אז ער איז אין עשרין עשרין של מגן. ער ליגט אין זיינע אייגענע גשמיות'דיגע עניינים. דער מוכיח איז אים מעורר און זאגט אים און זאגט אים דו פאטערסט צייט למשל. וואס גוט אויסנוצן די צייט, נוץ עס אויס לערנען, נוץ עס אויס לערנען, יעמאלט איז דער מענטש באמת צייט לאמיר זאגן א טייערע זאך, יעמאלט יענער האט מעורר געווען אז צייט איז א טייערע זאך, האט ער מחליט געווען אויסנוצן די צייט אויף לערנען, יעמאלט זוכט ער נישט דער אלוקות וואס איז דא אין דער תורה, יענער האט מעורר געווען און מצד זיין אייגענער תועלת לערנט ער תורה, אויב אויב ס'וואלט נישט געווען א התעוררות פון א נביא יעמאלט וואס וואלט וואס וואלט אויפגעוועקט א איד וואס וואס מצד ער זוכט נישט תורה וואס האט אים אויפגעוועקט? ס'וואלט אים אויפגעוועקט ווייל יענער זאגט אים אז דו פאטערסט דיין צייט, יענער זאגט אים אז פאר דיר איז דאס נישט גוט ווייל דו ביסט נישט תורה ומצוות, ווייל דו לערנסט נישט און דו ביסט נישט מקיים קיין מצוות, אבער יעמאלט וואלט ער נאכאלץ נישט געהאט קיין קשר מיט אלוקות, מיטן אייבערשטן וואלט ער נישט געהאט קיין שייכות, מען וויל דאך ווי דער אלטער רבי זאגט אז די תוכחה אז א איד זאל צוגיין צו תורה ומצוות מצד דעם אייבערשטן. דארף מען מעורר זיין אין אזא איד וואס ער זעט די חשיבות פון וועלט, מען דארף ביי אים מעורר זיין אז די אז אז ער זאל זוכן אלוקות טאקע. ווי וועט מען ביי אים מעורר זיין ער זאל זוכן אלוקות? אין אצילות קען מען נישט רעדן מיט אזא איד, מצד אצילות איז וואו ווערט נתגלה אלוקות, אלוקות ווערט נתגלה וואו ס'איז נישטא קיין שום וואו ס'איז נישטא קיין שום תפיסת מקום פאר פאר פאר קיין אנדער זאך אויסער דעם אייבערשטן. דארטן ווערט נתגלה אלוקות. אויב ביי דיר איז דא א חשיבות פון א זאך אויסער אלוקות, אויב ביסט נישט קיין כלי צו אלוקות, קען ביי דיר זיך נישט נתגלה ווערן אלוקות. נביאים האבן געדארפט מעורר זיין וואס פאר א איד? מען האט געדארפט מעורר זיין א איד וואס זעט א חשיבות אין וועלט. מען האט אים געדארפט מעורר זיין צו עבודת השם. האט האט דער ענין פון אלוקות, די התגלות אלוקות געדארפט נמשך ווערן אין א נביא, דאס הייסט עס האט געדארפט נמשך ווערן אין א אופן אז אלוקות קען אויפהייבן א מענטש, וואס וואס וואס ליגט אין זיך, וואס ליגט אין מציאות, און אלוקות זאל אים אנרירן, האט מען געדארפט האבן אז אלוקות זאל נתגלה ווערן אין א מציאות, דער אלטער רבי שפעטער מער מבאר בפרטיות, ולזאת הוכרח להיות המשכת התורה מאצילות לבי"ע, כדי שישם ישראל, כדי שיקיימו ישראל התורה, כי בהיותה באצילות כבימי משה לא היו מקיימים אותה ישראל שבימי הנביאים אחר דורו של משה, מצד שנשגבה מהם, והיתה התורה בפני עצמה והאדם בפני עצמו, תורה איז אלוקות.

און תורה האט נישט געהאט א השפעה אויף אים, ולכך הוצרך להיות התלבשות התורה מאצילות לבריאה, ונמשך שם דבר הוי' בפי הנביא להזהיר את ישראל שיקיימו התורה, מען האט געדארפט ממשיך זיין אלוקות אין א אופן אז אלוקות זאל אנרירן א נברא וואס א נברא איז א מציאות, אלא דער איהו זאל אנרירן א מענטשן וואס טאקע וואס איז נישט חד מיטן אייבערשטן, און אים זאל דאס מעורר זיין. והגיע להם על ידי זה התיקון מדבר הוי' ממש המתלבש בכלים דבי"ע ומשם בפי הנביא. ווי איז אנגעקומען אלוקות ביז צו א נברא וואס ליגט אין זיך, וואס איז אוועק פון עושים רצונו של מקום, דאס איז דורכדעם וואס אלוקות איז נתלבש געווארן פריער אין כלים דבי"ע, און דורכדעם בפי הנביא, און דורכדעם איז דאס אנגעקומען אויכעט צו א איד. דא אין דער קטע זאגט דער אלטער רבי די נקודה פון שם צבאות, לגבי לגבי די אנדערע שמות, אז דווקא אין די מדריגה, דווקא ביי נביאים האט מען געדארפט אנקומען צו דעם ענין פון אריינברענגען דעם אין סוף פון אייבערשטן, אריינברענגען תורה, אריינברענגען אלוקות, צו א נברא וואס איז אפגעריסן פון אלוקות, צו א נברא וואס איז נישט בטל צו אלוקות, וואס מרגיש זיך אלס מציאות. אבער דער ביאור בפרטיות, דאס דאס דער הסבר אויף דעם איז דער אלטער רבי מבאר אין צווייטן קטע. והנה הגם שאין נביא רשאי לחדש דבר, אך אין זה חידוש ותוספת על תורת משה רבינו עליו השלום. רק המשכת התורה בלי תוספת וגרעון מאצילות לבריאה. ס'איז וואס וואס דער אויפטו פון א נביא איז געווען אויף ממשיך זיין תורה אין א ארט פון מציאות. ממשיך זיין תורה אין א ארט וואו מ'איז נישט וואו מ'איז נישט וואו מ'איז נישט נישט עושים רצונו של מקום. מיר האבן נישט מחדש געווען א נייער ענין, מ'האט ממשיך געווען דעם זעלבן תורה אבער צו א פלאץ, צו א מענטשן וואס האלט נישט ביי דער מדריגה וואס תורה אליין האלט. רק המשכת התורה בלי תוספת וגרעון מאצילות לבריאה, וזהו ענין שם צבאות שנזכר בנביאים, אוי, כי צבאות הוא לשון חיילות, והם גדודי נשמות ומלאכים דבריאה, אשר אין מספר לגדודיו, והם נבראים ומחודשים מאין ליש ממש ואינן אלוקות כלל, כמו אצילות שהוא בחינת אלוקות ממש, אין אצילות איז לכתחילה אלוקות. אין די ספירות איז בכלל נישט נרגש ס'איז א מציאות. צבאות, עס איז א חילוק צווישן שם צבאות מיט אלע אנדערע שמות, אלע אנדערע שמות זענען תוארים אויפן אייבערשטן, אדני איז א תואר אויפן אייבערשטן, און הוויה, און קל איז אלעס תוארים אויפן אייבערשטן, צבאות איז ווי דער אלטער רבי טייטשט דא צבאות, צבאות גייט אויף גדודי נשמות, דאס אויף מלאך, דאס אויף, דאס גייט אויף די צבאות, דער אייבערשטער איז דער באלעבאס פון די צבאות, אבער דער שם אליין איז נישט אויף דעם אייבערשטן וואס ער איז דער באלעבאס אויף די צבאות, דער שם איז אויף די צבאות, דער שם איז נישט אויפן אייבערשטן, עס איז אויף די צבאות, איז דער אלטער רבי מבאר פארוואס, ווייל די, וואס רעדט, מען רעדט אז אלוקות זאל טאקע אנקומען אין א מציאות, אין אצילות, איז לכתחילה רעדט מען וועגן דעם אייבערשטן, מען רעדט נישט וועגן חכמה און חסד און גבורה, מען רעדט וועגן אלוקות. און לכתחילה וואס איז דער מושג פון חכמה און חסד? חכמה און חסד איז גארנישט, ס'איז נאר ווייל דער אייבערשטער וויל. מה שאין כן אז מ'רעדט אין שם צבאות, מ'וויל ממשיך זיין אלוקות אין א מציאות, איז צבאות גייט עס אויף מלאכים, נשמות און מלאכים וואס זענען א מציאות, נבראים ומחודשים מאין ליש ממש, ואינן אלוקות כלל, כמו האצילות שהוא בחינת אלוקות ממש, אצילות איז אלוקות, מה שאין כן נבראים, בי"ע, בי"ע איז א מציאות. וואס הייסט וואס איז א מציאות? מען איז מחשיב חכמה אלעס חכמה, מען איז מחשיב חכמה, חכמה איז א מורא'דיגע ענין, און חסד איז א מורא'דיגע ענין, ואף על פי כן הנביאים המשיכו שיתלבש בהם אור אין סוף ברוך הוא בתכלית היחוד, כמו שנתלבש בכלים דאצילות עד דאיהו וגרמוהי חד, נביאים האבן אויפגעטון אז אין די מציאות פון חכמה און חסד דבי"ע זאלן זיי אליין נתאחד ווערן מיט מיטן אייבערשטן אליין מיטן אין סוף, דאס הייסט א ענין גבולי א ענין וואס זיין מציאות איז טאקע חכמה, ער אליין ווערט נתייחד מיט אין סוף הפשוט. יעצט איז דא עפעס א א ווארט מען זאגט האדרת והאמונה לחי עולמים, מען זאגט אז האדרת והאמונה איז זייער א טייערע זאך, אז ס'איז אזא טייערע זאך, וועמען וועמען דארף מען געבען אזא טייערע זאך, וועמען דארף מען געבען די חשיבות נאר לחי עולמים? איז ס'דא א אופן למשל אין אצילות ווי דער פשט איז ס'איז נישטא קיין תואר ס'איז נישטא קיין זאכן ס'איז נישטא ס'איז דא נאר דער אייבערשטער איז אין סוף אז דער אייבערשטער איז אין סוף און עלה ברצונו מצמצם זיין זיך מצמצם און לכתחילה און דאס אליין איז נרגש אין חסד ס'דא אבער אן אנדער אופן ווי מ'איז מייחד מציאות מיט אלוקות נישט אז ס'איז נרגש אין די מציאות אז לכתחילה קיין זאך נישט ס'דא אן אנדערע סארט געפיל אז חכמה איז א מורא'דיגער ענין, און אויב ס'איז א מורא'דיגער ענין, צו וועמען נאך זאל באלאנגען דעם מורא'דיגער ענין אז נישט צום אייבערשטן? אויב האדרת והאמונה, אויף וועמען נאך זאל מען דאס געבן נאר לחי עולמים? אויב בינה והברכה, אזעלכע טייערע זאכן בינה והברכה, ווער נאך זאל עס נעמען אז נישט לחי עולמים? דאס איז נישט נישט ס'איז דא חי עולמים און א און חיי דאס איז נישט ס'איז דא דער אייבערשטער און און עלה ברצונו די אלע ספירות ס'איז דא אדרת ואמונה זיינע טייערע זאכן ס'איז דא אדרת און אמונה און הבינה והברכה און ווער נאך למי נאה למי יאה די עניינים אז נישט פאר דעם אייבערשטן דאס איז דאס איז דער מושג פון נביאים א מענטש פילט אז חכמה אז ער האט טייערע זאכן דער לעבען איז א טייערע זאך לעבען איז זייער א טייערע זאך און ער האט זיינע זיינע זיינע זיין מציאות זייער א טייערע זאך און ביי אים און דאס איז חשוב ביי אים און ווי האבן אים נביאים מעורר געווען מען האט אים מעורר געווען מען האט אים מחי' געווען מען האט אים מעורר געווען אז וואס נישט אז ער זאל פילן אז זיין לעבן איז גארנישט נישט ווערט מען זאגט אים אז דו האסט א לעבן דו האסט א טייערע זאך דו ביסט א טייערע מענטש וועמען נאך זאלסטו עס איבערגעבן זאלסט עס איבערגעבן צום אייבערשטן. אז דו האסט עפעס טייער, ווער נאך זאל עס האבן אז נישט אז נישט פאר דעם אייבערשטן? ס'הייסט אויכעט אין דעם אופן איז נרגש אז דער אייבערשטער איז אין סוף ולאו מכל אינון מדות איהו כלל. נביאים האבן אויכעט אויפגעטאן א געפיל ביי א מענטשן אז אז אויב דו גיבסט נישט די אדרת ואמונה צום אייבערשטן איז דאס גארנישט נישט ווערט, אויב דו גיבסט עס נישט איבער צו אלוקות איז די טייערקייט וואס דו האסט האט נישט קיין תועלת. מען האט אויכעט געגעבן דעם געפיל צו א נברא אז דער אייבערשטער איז אין סוף און און דער אייבערשטער איז אין ערוך אליו כלל. און ער איז דער פשוט בתכלית הפשיטות און ממילא אויב אבער דער געפיל איז אנדערש, דער געפיל פון דעם וואס דער אייבערשטער איז אין סוף איז, און וועמען נאך זאל מען איבערגעבן די טייערע זאכן אז נישט פאר דעם אייבערשטן? ווער נאך וועט מאכן א בעסערע נוץ פון די עניינים אז נישט פאר אלוקות? אין אצילות איז לכתחילה נישטא קיין טייערע זאכן, דא איז מען רעדט פון א מענטש וואס ביי אים דארף בפירוש זיין לעבן איז טייער, און מען זאגט גיב איבער דיין טייערע זאך, וועמען נאך זאלסטו עס איבערגעבן אז נישט צום אייבערשטן? ס'איז אן אנדערע סארט אופן פון מייחד זיין א מציאות מיט אלוקות. מ'איז, פארקערט, מצד דעם וואס דו ביסט מרגיש די חשיבות פון די זאך, און וועמען נאך זאלסטו עס איבערגעבן, זאלסטו עס נאר נאר פאר'ן אייבערשטן. ס'איז דער זעלבער מהות, אבער ס'איז אן אנדערע אופן ווי מ'איז מייחד א מציאות מיט אלוקות. דער הרגש דא איז אז דער אייבערשטער איז, אויב א זאך ליגט נישט ביי אים, איז דער זאך אליין גארנישט נישט ווערט. אויב מען גיט נישט איבער די טייערע זאך צום אייבערשטן, איז די טייערע זאך וועט סתם אזוי בלייבן, וועט סתם אזוי בלייבן, איז דאס האט עס קיין ווערד נישט. אבער מצד שני, דער געפיל דא איז אז דער זאך איז טייער, ווער נאך זאל עס האבן אז נישט פאר'ן אייבערשטן? ס'איז דא א, ס'איז דא א מעשה וואס מען דערציילט, דער רבי האט עס דערציילט אפאר מאל, וועגן זיין זיידע, דער רבי מהר"ש פלעגט זיך פירן אין א עשירות'דיגע אופן, א ברייטע אופן, ער פלעגט גיין מיט גאלדענע, ס'איז געווען גאלד אויף די שיך, אפי' גאלדענע גאלדענע שרשרת, ער פלעגט גיין מיט א, ער פלעגט זיך פירן אין א ברייטע אין א רייכע אופן.

און מען גיט צו א נברא א געפיל אז ער פילט אז וואו נאך באלאנגט א טייערע זאך אז נישט ביים אייבערשטן, דאס איז אן אנדערע סארט געפיל, א מענטש וואס ב ער איז מחשיב כסף וזהב און מען גיט אים א געפיל וואו נאך זאלסטו לייגן דיין כסף וזהב אז נישט ביים אייבערשטן, ביים אייבערשטן טאקע, נישט אז מען נעמט פון אים ארויס דעם טייערקייט פון כסף וזהב, אז ס'איז טאקע א טייערע זאך, איך גיב עס טאקע איבער צו דעם וואס באלאנגט, וואס די טייערקייט באלאנגט ביי אים. און און און דער געפיל אז אויב מען גיט עס נישט איבער צו אים, פטר'ט עס אוועק דעם כסף וזהב. דאס איז דאס איז דאס איז דער תוכן, דער נביא געבן תוכחה צו א איד, וואס איר האט דאך אזא טייערע זאך, איר האט דאך א לעבן, איר האט דאך איר האט דאך שכל, איר האט דאך איר האט דאך מידות, און פארוואס זאלט איר עס אפפטר'ן, גיט איבער די טייערע זאך, גיט עס איבער צום אייבערשטן, זייט עס מייחד מיט'ן אייבערשטן. דאס איז שם צבאות, שם צבאות איז מען נעמט א מציאות און מען גיט עס איבער צום, מען נעמט א טייערע זאך און מען גיט איבער די טייערקייט צום אייבערשטן, און מען איז דאס מייחד מיטן אייבערשטן, מען גיט איבער די טייערע זאך אין א אופן אז מען פילט אז אויב ס'וועט נישט ליגען ביי אים האט עס קיין ווערד נישט. דאס איז חנה איז געווען דער ערשטער וואס קען זיין דער אלטער רבי טייטש נישט אפ אבער ס'קען זיין דאס איז דער זי האט גענומען איר קינד וואס איז געווען חנה זי האט גענומען איר קינד און איך וועל איר געבן צו בית השם איר ביי איר קינד איז געווען טייער, איז געווען איר זון איז געווען די טייערסטע זאך אויף דער וועלט, האט זי געזאגט מיין טייערע זאך אויף וועמען נאך זאל עס זיין און נישט און נישט בבית השם, דא האט זיך אנגעהויבן די מושג פון השם צבקות, פאר פאר נביאים אין תורה אליין איז נישטא קיין וועלט, ס'איז דא דער אייבערשטער, און און און אז דער אייבערשטער, אז ס'איז דא נאר דער אייבערשטער, ס'איז נישטא בכלל קיין חשיבות פון מציאות, ס'איז נישטא בכלל קיין חשיבות פון זאך. אין נביאים איז דא א מציאות פון דברים חשובים, און מען גיבט א איד א געפיל אז וואו נאך זאלסטו עס אויסניצן דיין טייערקייט אז נישט פאר דעם אייבערשטן? אויב דו האסט בינה וברכה, וואו נאך קען דער בינה וברכה זיין בעסער ווי נאר ווי ביי לחי עולמים? דאס איז דער דאס איז דער דאס איז דער נקודה פון שם צבאות, וואס דערפאר איז דער צבאות ווערט אנגערופן על שם על שם די מציאות הנבראים. דער אלטער רבי ברענגט עס שפעטער מער בפרטים, לאמיר זען די נעקסטע פאר שורות, אבל הנביאים המשיכו שיתלבש שם אור אין סוף ברוך הוא בתכלית היחוד כמו שמתלבש בכלים דאצילות דאיהו וגרמוהי חד עד שנקרא אור אין סוף המלובש בהם בשם צבאות שהוא שם התואר שהוא עצמו הוא בחינת הצבאות ממש כענין איהו וגרמוהי חד שפירושו שהוא עצמו הוא הדעה איז על דרך אין אצילות איז אצילות איז די איז דער גאנצע מציאות ווערט מתייחד מיט אלוקות ווי אבער ווי ווערט די מציאות מתייחד מיט אלוקות, ווייל אין מציאות איז נרגש אז אן אלוקות בין איך גארנישט, איז על דרך זה ווערט דער זעלבער יחוד אין בי"ע, דער זעלבער יחוד אין אן אנדער אופן, דער דער גאנצער מציאות ווערט מיוחד מיט אלוקות, ווייל דער מציאות פילט אז וואו מיין בעסטער ארט, מיין בעסטער ארט איז דווקא ביי אים, מיין בעסטער ארט, די בעסטער ארט איז דווקא ביים אייבערשטן. דאס איז דאס איז דער הרגש פון בי"ע. איז כך מתייחד בכלים דבי"ע עד שהוא עצמו הוא הצבאות. ולא שהם נפרדים מפני עצמם רק שבטלים אליו אלא שמתאחדים ולא שהם נפרדים מפני עצמם רק שבטלים אליו אלא שמתאחדים עמו ממש דער אלטער רבי זאגט בדרך כלל מען קען אז מען רעדט וועגן א נברא וואס א מציאות איז בשעת מען וויל אים פארבינדן מיטן אייבערשטן דארף מען אים מבטל זיין דו דו ליגסט אין דיין דו ליגסט אין דיין מציאות דו דו ביסט מרגיש דעם ערך פון דיין אייגענע מציאות דו ביסט מרגיש דיין חשיבות דו דארפסט פארגעסן וועגן זיך און זיי זיך מבטל צו אלוקות דא אין שם הוויה צבאות רעדט מען עפעס אנדערש, מען רעדט נישט אז דו זאלסט זיך מבטל זיין צום אייבערשטן, מען רעדט אז דו זאלסט ווערן, דו זאלסט מתאחד זיין צום אייבערשטן, דו זאלסט נוצן דיין מציאות אין א אופן דאס זאל זיין נאר פאר אים, אין א אופן וואס דו וועסט, וואס דו פילסט אז די איינציגע ווערט וואס איך דארף אויסנוצן מיין טייערקייט איז נאר ביי איהו, נאר ביים אייבערשטן, דאס דארף מען מייחד זיין מיטן אייבערשטן. זאגט דער אלטער רבי, כמשל ייחוד וחיבור הנשמה עם הגוף, דער משל איז, הגם שהגוף הוא הכלי והעיקר, והעיקר היא הנשמה, עם כל זה מתאחדת עם הגוף שנקרא אדם, הנשמה שבגוף, ואין לגוף שם בפני עצמו אלא כהדין קמצא דלבושיה מיניה וביה, דער אלטער רבי טייטשט וואס פאר א, דער גוף איז א יחוד באמת, דער נשמה מיטן גוף איז א יחוד אין אזא מין סארט אופן, ווייל דער גוף, פריער ווערט דער גוף נברא אלס א מציאות בפני עצמה, ס'איז דא א גוף, א גוף מיט א, מיט א, מיט א, מיט א, א גאנצער ציור קומה פון א גוף. און שפעטער ווערט דער נשמה נתלבש אין גוף, איז דער גוף גיט זיך איבער צו דעם נשמה. דאס איז נישט אן אופן וואס לכתחילה איז דער גוף קיין זאך נישט, לכתחילה די איינציגע מציאות איז די נשמה, דער אלטער רבי זאגט הגם אז די נשמה איז זיג, הגם שהגוף הוא הכלי והעיקר היא הנשמה, דאס הייסט, לכתחילה איז דער גוף איז דאך א מציאות, דער גוף איז דער גוף איז א מציאות פארדעם זי האט נישט געוואוסט וועגן די נשמה. איז דאך נישט דער פשט אז ס'איז נאר דא די מציאות פון א נשמה, און די נשמה איז די איינציגע זאך וואס האט אין זיך א ווערט, און אז ער וויל האט ער א גוף. די זאך איז אנדערש, פריער איז דא א גוף, נישט פריער, דער גוף איז א גוף א מציאות בפני עצמו, און זי גיט זיך איבער צו די נשמה, אין וואס פאר א אופן גיט זי גיט זי זיך איבער צו די נשמה, אז זי איז זיך מפקיר אינגאנצן פאר די נשמה, זי גיט זיך איבער אינגאנצן פאר די נשמה, די גוף פילט אז וואס קען איך מאכן א בעסערע נוצן פון זיך ווי אז די נשמה זאל מיט מיר נוצן. דאס איז אויכעט א יחוד, ער גיט זיך אינגאנצן איבער צו די נשמה, ווער וועט מאכן דעם בעסטן נוצן פון מיין מציאות, דווקא די נשמה, גיט ער זיך איבער צו איר. זאגט דער אלטער רבי, דער נעקסטער דוגמא איז מער א, וכמו שקורין לאדם שלמד חכמה בשם חכם, הנה החכמה קודם שלמדה אדם היא מהות בפני עצמה, זולת האדם שלמדה, והאדם הוא מהות בפני עצמו, וכשקנה החכמה נקרא חכם על שם החכמה, שהוא שם התואר. דער זאך איז מער אביסל נרגש אין מציאות דעם דעם משל וואס אלטער רבי ברענגט, בשעת א מענטש לערנט חכמה, א מענטש לערנט, פארוואס לערנט ער חכמה, פארוואס גייט ער לערנען זאכן, ווייל חכמה איז איז ער האלט עס פאר ווייל ס'איז א גוטע זאך, א חכמה איז איז איז א דבר חשוב, וויסן חכמה, און ער וויל אז ער זאל פארמאגן דער חכמה, און ווי פיל דער א מענטש וואס גייט וואס גייט זיך אריינלייגן ווערן א חכם. ווי פילט ער אז זיין איצט די איינציגע חשיבות איז זיין מציאות? איז די איינציגע חשיבות זיין מציאות? איז וואס זוכט ער חכמה? אויב ס'איז נישטא קיין טייערע זאך נישט אויסער אים אליין, איז וואס זוכט ער אנדערע זאכן? זאל זאל ער זיצן אינדערהיים, וואס דארף וואס דארף ער לערנען? נאר ער פילט אז אז חכמה איז א איז א איז א דבר חשוב, ס'איז א מעלה'דיגע זאך זיין א האבן חכמה אין זיך, און וואס וויל ער? נישט ער וויל האבן חכמה, ער וויל זיין א חכם! נישט אז וויבאלד חכמה איז א טייערע זאך וויל איך האלטן ביי זיך די מעלות, איך וויל ווערן אט די מעלות. איז דער מענטש, חכמה איז א איז א טייערע זאך, אבער וואס וויל דער מענטש מיט דעם? אז ער זאל זיין א בר מעלה, נישט ער זוכט אז ס'זאל זיין חכמה אין אים, ער וויל אז דער חכמה זאל ווערן זיין חכמה. און דאס איז דער זעלבער מושג וואס רעדט זיך דא. ס'איז דא א מציאות פון חכמה וחסד, און חכמה וחסד איז א טייערע זאך, און דער איד נעמט דעם טייערע זאך פון חכמה וחסד און גיט זיך איבער דאס זאל זיין דעם אייבערשטנ'ס אזוי ווי בשעת א מענטש לערנט חכמה, פארוואס גייט ער צו צו לערנען חכמה? ווייל חכמה איז א טייערע זאך. וויל ער נישט האבן אבער טייערע זאכן ביי זיך, ער וויל אז ער זאל ווערן א חכם. ער וויל אז די טייערע זאכן זאל ווערן איין זאך מיט אים, אז ער זאל ער זאל ווערן א קלוגער מיט דעם, נישט ער זאל האבן עפעס חכמות אין זיך, אז ער אז ער אז ער זאל ווערן א חכם, דאס זאל אים איבערבייטן, ער זאל ער זאל ווערן א בעל מעלה. עס זאל נתאחד ווערן מיט אים, על דרך זה איז א איד נעמט עניינים פון מציאות און גיט זיי איבער צום אייבערשטן אז ער וויל אז די וואס זאל זיין וואס זאל זיין דער גאנצער ענין פון די מציאות'ן, דער גאנצער זייער גאנצער ענין זאל זיין אז דורך זיי זאל אלוקות דורכפירן וואס ער וויל דורכפירן, און דאס זאל זיין זייער ענין, מיט דעם וועט ער אויספירן וואס די זאכן דארפן זיין. וואס? וכשקונה החכמה נקרא חכם שהוא שם התואר. וכך על דרך משל למעלה. דאס דאס איז דער משל. וואס איז דער נמשל למעלה? עם היות הכלים דבי"ע מהות בפני עצמו. נישט ווי אצילות וואס לכתחילה קיין זאך נישט. כלים דבי"ע זענען א מהות. וואס איז א מהות? אלטער רבי זאגט אז ס'א מהות פאר זיך, ס'א חשיבות פאר זיך. חכמה איז א מהות מיט אן ערך וואס האט אין זיך א מעלה מיט חשיבות, בחינת נשמות ומלאכים, נבראים. דאס איז נבראים. דאס דער אלטער רבי רעדט מצד עצמם, פאר דעם וואס מ'איז זיי מייחד, רק שבטלים אליו יתברך, אן נביאים, וואס קען מען אויפטון מיט א נברא, וואס קען מען אויפטון מיט אים, מען קען אים מבטל זיין, מען קען אים מבטל זיין צום אייבערשטן, אבער ער זאל ווערן איין זאך מיטן אייבערשטן, ווי קען ער ווערן איין זאך מיטן אייבערשטן, ווי קען חכמה זיך ווערן איין זאך מיט אין סוף? אז חכמה איז חכמה, און אין סוף איז דאך אינגאנצן נישט חכמה, ווי קען חכמה ווערן איין זאך מיטן אין סוף? איז אך עם כל זה על ידי שהמשיכו הנביאים להיות גילוי אין סוף ברוך הוא בהם, להיות גילוי אין סוף ברוך הוא בהם על דרך ייחודו באצילות, אז נקרא הוא יתברך הוויה צבאות, שהוא שם התואר, שהוא יתברך הוא אחד עם הצבאות הנל ואינם נפרדים, וואס נביאים האבן אויפגעטאן ממשיך געווען אין סוף צו בי"ע. ממשיך געווען אין סוף צו א נברא וואס געפינט זיך אין בי"ע, וואס ווערט בשעת מ'איז ממשיך אין סוף אין בי"ע, אין סוף זאגט לאו מכל אינון מידות איהו כלל, ער איז בי"ע ער פילט אז חכמה איז א מהות, איז דער אין סוף פועלט ביי אים דעם הרגש אז דו האסט עפעס טייער גיב עס איבער נאר צו אים, און אויב ס'איז נישט ביים אייבערשטן איז דאס נישט אויסגענוצט, איז דאס געפאטערט. א. ולכן שם הוויה מצטרף לשם צבאות, כי שם הוויה הוא באצילות והמשכת אין סוף בכלים דאצילות, ואם כן כדי שיומשך אור אין סוף בבי"ע, הוא על ידי שם הוויה בתחילה וזהו הוויה צבאות. דאס איז די פשט הוויה צבאות, ווייל מען וויל דאך ממשיך זיין, וואס? נישט צבאות אין מציאות, ממשיך זיין הוויה אין צבאות, ממשיך זיין אצילות אין בי"ע. ולאחר שהמשיכו הנביאים בחינה זו, אזי א. דער אלטער רבי רעדט איצט אין דער קטע רעדט בפרטיות וואס ער האט גערעדט אין די פריערדיגן קטע. דער אלטער רבי אין די פריערדיגע קטע האט האט געזאגט די נקודה פון דעם גאנצן אז ס'איז דא זיין שמות שאינם ס'איז דא די שמות פון קל קל קל מיט גיבור און דער קל מיט מיט די זיין שמות שאינם נמחקים וואס איז נישט שם הוויה צבאות וואס דאס איז אצילות און ס'איז דא שם הוויה צבאות וואס דאס וואס דאס איז בי"ע און און פארוואס האט מען געדארפט דער אלטער רבי האט געזאגט פריער פארוואס האט מען געדארפט אנקומען צו דעם ענין ווייל מ'האט געדארפט מוכיח זיין את ישראל איז בכח וואס האט מען געקענט מוכיח זיין א אידן בכח דעם וואס האט ממשיך געווען אין סוף אין בי"ע אויכעט.

אויב דו ביסט אויב דו ביסט אפגעריסן פון אלוקות, דו ליגסט אין דיין ביי דיר דיין מציאות איז א מציאות חשובע, און בשעת דו ווילסט נתקרב ווערן צום אייבערשטן, איז דאך על כרחך, אויב ס'איז געקומען פון דיין מציאות, וועסטו זוכן זיך, סוף כל סוף, און נישט זוכן דעם אייבערשטן. פילן אז ס'קען אז אז אז מיין מציאות האט קיין ווערט נישט אויב איך גיב עס נישט איבער צו אלוקות, דאס וועסטו נישט מרגיש זיין. א נביאים איז אז מען איז מוכיח א מענטש, מען איז אים מעורר אז ער זאל צוקומען צו דער הכרה אז ער זאל זיך איבערגעבן צום אייבערשטן, ער זאל טאקע צוקומען צו דער הכרה, אבער ווער איז אים מעורר? ווער שטופט אים? ווער ברענגט אים צו די הכרה? אלוקות ברענגט אים צו די הכרה, דאס הייסט אז אלוקות, דער אין סוף פון אייבערשטן איז נרגש אפילו אין א ארט וואו דארטן איז מציאות, א מציאות חשובה, אפילו אין אזא מין סארט ארט. און וואס פאר א הרגש פועלט דאס אויף א נברא, אז ער פילט אז וואס איך האב באלאנגט צו אים, וואס איך האב דארף איך איבערגעבן צו אים. א. איז דער אלטער רבי זאגט אז אז דער אין דער כח אויף צו ממשיך זיין אזא ענין נעמט זיך דאך פון א העכערן שרש פון זא.

קען ער זיך מתייחד זיין מיט מציאות אויך, קען א מציאות פון חסד קען אויך ווערן איין זאך מיטן אייבערשטן, א מהות, ווי דער אלטער רבי זאגט פריער אין משל, א מהות פון חכמה קען ווערן דורך, א מענטש קען ווערן א חכם דורכדעם וואס א מהות פון חכמה ווערט איין זאך מיט אים, דער א מציאות, א מציאות קען נתאחד ווערן מיט מיט אין סוף, דאס איז א שווה ומשווה קטן וגדול, שהוא דווקא יכול להשפיל את עצמו למטה מטה גם בבי"ע. כי קמיה יתברך כולם שווים, כמו שכתוב ומתחת זרועות עולם, ווי דער אלטער רבי זאגט ומתחת, שטייט מעונה אלוקי קדם ומתחת זרועות עולם, אז מען וויל אנקומען אפילו אין מתחת, דארף מען נעמען דווקא פון די מעונה אלוקי קדם, קדם איז זייער א הויכע דרגה, דאס הייסט, דארט רעדט מען אז מען זאל ומתחת זרועות עולם, טאקע אז דער תחת זאל אויפגעהויבן ווערן און ווערן און ווערן נתייחד מיטן אייבערשטן, אז דער אין סוף פון אייבערשטן זאל ווערן, זאל, זאל. זאל נתגלה ווערן נתאחד ווערן מיט א מציאות, ובכדי אז דער אין סוף פון אלקות זאל נתגלה ווערן אין א מציאות, דאס דווקא קומט פון א דרגה וואס כחשיכה כאורה, איז אפילו בשעת מ'איז חשיכה מ'איז א מציאות, קען מען הערן יעמאלט, אפילו אין דעם אין דעם מעמד ומצב אז וועלט איז א מציאות, א מהות, קען מען פילן אין דעם מעמד ומצב אז ס' אז די איינציגע ווערד איז אלוקות, איז דער אייבערשטן, און דער איינציגער פלאץ וואו ס'ווערד אז די זאכן זאלן זיין איז נאר ביים אייבערשטן, און מצד דעם ווערט די ענינים נתייחד מיטן אייבערשטן.